לזכות ביילא חוה בת רויזא חנה שתחיה ליום ההולדת שלה כ ג אלול. משיחת כ ו אלול תש ל ח.
יעדער איד א גאנצן יאר געפינט האט ער זיך אויף זיך און געפינט זיך אונטער השגחה פרטית פון דעם אייבערשטן אליין, ווי באוואוסט די תורה פון דעם בעל שם טוב, און אויכעט ערקלערט באריכות דורך דעם אלטן רעבן און דערנאך דורך נשיא דורינו דעם רעבן דעם שווער ווי אזוי אויף יעדער קלייניגקייט אויף יעדער פרט ופרט פון א פרט, א זאך וואס ווייזט זיך אויס אז ס'איז א קלייניגקייט אדער ס'איז טאקע באמת א קלייניגקייט, און פון דעסטוועגן גיט דער אייבישטער דערצו זיין השגחה פרטית. וואס וויבאלד אז ס'געפינט זיך דארט די השגחה פון דעם אייבערשטן, איז דאך זעלבסטפארשטענדליך אז הוא והשגחתו אחד, על דרך ווי דער אלטער רבי מבאר בארוכה, אז דארט וואו ס'איז דא זיין השגחה, זיין אויפפאסן און זיין היטן, געפינט ער זיך אליין אויכעט, איז דאך דערפון פארשטאנדיק אז דאס וואס מען זאגט ניצבים כולכם לפני הש הוי' אלוקיכם, אז מען שטייט אין דער אנוועזנהייט פון דעם אייבערשטן, איז דאס דא אין יעדער רגע און אין יעדער פעולה וואס ס'טוט זיך מיט א אידן, און כולכם, יעדער אידן, פון וואס פאר א סוג און סארט אידן ער זאל נישט זיין, איז דאס לפני הוי' אלוקיכם, ער געפינט זיך פאר דעם אייבערשטן, פונדעסטוועגן איז דאך דא מצבים, טעג, ווען די השגחה איז נאך מער בגלוי, נאך מער אפן, וואס דערפאר איז זאגט מען דאך היום אז ס'דא א טאג,

קומט ארויס אין טוב הנראה והנגלה, וויבאלד אז דאס ווערט אנטפלעקט ווערט אויכעט אנטפלעקט דאס וואס ער איז עצם הטוב, און אלע זיינע פעולות זענען טוב, גוטסקייט אליין, און וויבאלד אז דאס דארף זיך אנקומען צו א בשר ודם, צו א מענטשן, איז דאך זעלבפארשטענדליך אז דאס דארף זיין אין אן אופן וואס דאס איז נראה ונגלה לעיני בשר, אז דער מענטש פארשטייט און באגרייפט און נעמט דאס אויף אין זיין שכל און אין זיין פארנעם אז דאס איז אמת'ע גוטסקייט, סיי בגשמיות סיי ברוחניות, ובגשמיות וברוחניות גם יחד, וואס דאס שטייט אין אן אנטפלעקונג ווען מערערע אידן קלייבן זיך צוזאמען, וואס דעמאלט איז זיך די שכינה, כל בי עשרה שכינתא שריא, וואס דעמאלט איז דא די השראת השכינה, די אנוועזנהייט פון דער שכינה, אין אן אנטפלעקטן אופן, בפרט נאך אז ס'קומט אין באשטימטע טעג אין יאר, וואס דאס איז אין חודש אלול בפרט. ווי דער אלטער רבי איז מבאר בארוכה דעם משל אז דעמאלט איז דער מלך נמצא בשדה, דער קייסער און דער קעניג פון דער גאנצער וועלט און פון דעם גאנצן באשאף, וואס דאס איז דער אייבערשטער, געפינט ער זיך אין פעלד. דאס הייסט אז אויך בשעת מ'פארנעמט זיך מיט וועלטישע זאכן, נישט זאכן וואס געהערן אין פאלאס אין דעם היכל המלך, איז אויך דארטן געפינט זיך דער אייבישטער אין אן אנטפלעקטן אופן, און דאס איז די סגולה און די אייגנשאפט פון גאנץ חודש אלול, אין חודש אלול גופא. איז אויך דא טעג וואס וואס ווערן נאך מערער אנטפלעקט געטליכקייט און צוזאמען דערמיט אויך די גוטסקייט פון דעם אייבערשטן, און דאס הייבט זיך אן ובפרט פון דעם טאג פון ח"י אלול און נאך מער אין ימי הסליחות אין די סליחות טעג וואס אט דעמאלט איז זיך אמירת הסליחות, מען הייבט אן זאגן סליחות מיט לך נאך דער הקדמה פון דעם מזמור פון אשרי מיט לך השם הצדקה אז דער אייבערשטער גיט יעדער אידן און אלע אידן אין אן אופן פון צדקה וואס צדקה רעכנט מען זיך ניט מיט פארדינסט און מיט האראוואניע, וויבאלד אז מען זעט אז דער מקבל, דער וואס דארף אנקומען צו דער צדקה, נעטיגט זיך אין דעם, גיט מען אים אלע זיינע באדערפענישן, אפילו סוס לרכוב עליו, אויב ער איז געוואינט מצד רוב מצד פארשידענע סיבות אז ער מוז האבן אין צוגאב צו אלע זיינע זאכן, אויכעט א פערד דארף רייטן אויף אים. גייט אריין אין די ענין פון צדקה אז מען זאל קויפן א סוס כדי ער זאל קענען האבן זיין געוואוינהייט אויף ניט גיין צו פוס נאר לרכוב עליו פארן רייטנדיג אויף א פערד, וואס דאס באציט זיך ספעציעל צו יעדער אידן און אלע אידן וואס יעדער איד איז דאך בן אברהם יצחק ויעקב א זון ניט נאַר אַן אײניקל, נאָר, װי דער לשון איז, בן אַבֿרהם יצחק ויעקב, אַ לײַבלעכער זון פֿון אַבֿרהם און יצחק און יעקב, און יעדע ייִדישע טאָכטער איז בת, שׂרה, רבֿקה, רחל ולאה, אַ לײַבלעכע טאָכטער, ניט אַן אײניקל אָדער נאָך מערערע דורות, נאָר דאָס אַ לײַבלעכע טאָכטער פֿון שׂרה אמנו. און פון רבקה און פון רחל און פון לאה איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז זיי קומט פון דעם אייבערשטן, אז זיי זאלן זיך קענען האדעווען ווי עס פאסט פאר בן אברהם יצחק ויעקב און בת שרה רבקה רחל ולאה, סיי אין עניינים רוחניים סיי אין עניינים גשמיים, ביז אין גשמיות פי. כפשוטו, א בני חיי ומזוני רויחא, אז זאל זיין א ברייטקייט און א רייכקייט אפילו אין די גשמיות'דיגע עניינים, וואס דאס זאגט מען אויכעט בדיבור, און מען זאגט עס בציבור, און מען זאגט עס אין א מקום קדוש, אין א בית הכנסת, וואס דאס ווערט אנגערופן מקדש מעט, אז דאס איז א דוגמא ווי דער בית המקדש וואס דארט איז געווען דער בית אשר בחרתי בו, דער אייבערשטער האט דאס אויסגעקליבן אלס זיין אלס זיין א דירה, און אזוי איז דאס אין יעדער בית הכנסת, אפילו א בית הכנסת וואס געפינט זיך אין גלות הייבט מען אן די סליחות מיט לך. אויף הצדקה אז דער אייבערשטער גיט צדקה יעדער אידן און גיט דאס לויט זיינע מעגליכקייטן, וואס דער אייבערשטער האט דאך אומבאגרעניצטע מעגליכקייטן איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז זיין צדקה איז אויכעט אומבאגרעניצט, און דאס שטייט בגלוי ביים אפשלוס פון יאר. ווארום יעדער איד גרייט זיך דאך דעמאלט, ווי מען זאגט אויכעט ביי אין די סליחות, אז מען אנערקענט דעם אייבערשטן און מען איז מסיים, מען שליסט דאס מיט אבינו מלכינו, אז דער אייבערשטער איז יעדערנס א פאטער און יעדערנס א מלך, א קעניג, און דערפאר באקומט ער אויכעט פון דעם אייבערשטן אין די לעצטע טעג פון דעם אוועקגייענדן יאר, אויך די ברכה פון בני חיי ומזוני רויחי, און דאס גרייט אויכעט צו אז דערנאך זאל זיין די כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, אז דער נייער אנקומענדער יאר זאל גלייך בראש השנה וועט יעדער איד פארשריבן ווערן און גע'חתמ'ט ווערן. אויף א שנה טובה ומתוקה, אויף א גוטן יאר און א זיסן יאר, יעדער טאג פון דעם יאר און אלע טעג פון דעם יאר.